זאגט די הייליגע גמרא האלט מען דף סמך א' עמוד א' ממש פון אויבן ואמר רב הונא דער עולם האט עס סמך א' עמוד א' ממש פון אויבן ואמר רב הונא אמר רב משום ר' מאיר לעולם א פחד פון א גמרא לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין בפני הקדוש ברוך הוא איז ווי די מהרשא לערנט מיינט אפילו ווען ס'קומט צו תפילה אוודאי דארף א מענטש מעורר רחמים זיין בעטן רחמים. און אוודאי דארף א מענטש מאריך זיין בתפילתו אין טערמס פון דאווענען א שיינע לאנגע שמונה עשרה, אבער ס'איז נאך אלץ דא א געדאנק פון דבריו של אדם מועטין אז מ'טאר נישט איינרייסן, און אויב די רצון השם איז אנדערש, א מענטש זאל נישט גיין, א מענטש זאל נישט גיין קעגן רצון השם, און ווייל א מענטש לאזט זיך אריין, א מענטש פרובירט צו גיין קעגן דעם גזר דין פונעם אייבערשטן, קען ער אנקומען צו זאגן דיבור קשות, ער קען אנקומען צו חס ושלום מהרהר זיין, ווייל א מענטש דארף וויסן אז ס'קומט א פוינט וואס מ'דארף פשוט מקבל זיין דעם גזר דין פונעם אייבערשטן שנאמר אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים כי האלקים בשמים ואתה על הארץ דו ווייסט נישט אלעס על כן יהיו דבריך מעטים אפילו לגבי תפילה דארף זיך אמאל א מענטש קענען איינהאלטן דרש ר' נחמן בר רב חסדא דא גייען מיר יעצט אריין א גאנצע עמוד גמרא לגבי בריאת אדם הראשון ווי אזוי עס איז צוגעגאנגען די בריאה פון אדם הראשון פארשטייט זיך די גמרות האבן פנימיות סודות און אונז גיימיר עס לערנען אויף א וועג ווי אזוי זאל מען פשוט פארשטיין וואס חזל זאגן מאי דכתיב וואס איז פשט אין פסוק וייצר השם אלקים את האדם בשני יודין ס'איז עפעס א אינטערעסאנטע לשון ווייל אין די זעלבע פרשת בראשית שטייט אין א אנדערע פאל שטייט ויצר ויצר לגבי חיות השדה שטייט ויצר מיט איין יוד און דא זעמיר צוויי יודן ענפערט די גמרא שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא אחד יצר טוב ואחד יצר רע, א מענטש האט צוויי נייגונגען, ער האט א נייגונג דאס איז זיין שכל וואס טראגט אים ער זאל טון גוטס, און נאכדעם האט ער די תאוות די ערדישקייט פון א מענטש וואס שלעפט אים צו טון שלעכט, און דאס זענען די צוויי כוחות וואס די עבודה פון א מענטש איז צו דזשאגלען זיין גאנץ לעבן צווישן די צוויי נטיות, מתקיף לה ר' נחמן בר יצחק אלא מעתה בהמה דכתיב בה ויצר, עס שטייט נישט וייצר מיט צוויי יודן לית לה יצר. האט ער נישט קיין יצר הרע והא קא חזינן דמזקא, ער איז מזיק ונשכא, ער בייסט ובעטא ער שטויסט, דער רשש איז מסביר א יצר טוב האט ער אויך, ווייל דער בהמה ער איז ער איז מקבל עול פון זיין בעלבאס, ער טוט וואס ער הייסט, ער שטעלט זיך צו, ער טוט זיין די זאכן וואס דער בהמה דארף טון טוט ער. אינטערעסאנטע פשט פון רשש אבער אזוי לערנט ער, די פשט איז אז אז איין יוד האט ער, א יצר הרע האט ער דאך זיכער. ווייל אמאל צעווילדעוועט ער זיך פארוואס שטייט נישט דארט קיין צוויי יודן? ממילא איז די גמרא נישט פשט אז די ויצ די גמרא איז נישט צופרידן אז די וייצר מיינט די יצר טוב און יצר רע און די גמרא טוישט פשט אלא כדרבי שמעון בן פזי דאמר רבי שמעון בן פזי אוי לי מיוצרי ווען א מענטש ווערט באשאפן איז דא אן אוי לי מיוצרי די מענטש האט מורא פון זיין באשעפער וואס קען אים וואס קען אים באשטראפן ווי רשי זאגט אם אלך אחר יצרי אויב א מענטש גייט נאך זיין יצר הרע איז האט ער מורא, עס קומט א טאג וואס מען דארף שטיין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מען דארף אפגעבן דין וחשבון, ואוי לי מיצרי, וויי פאר מיר פון מיין יצר הרע, איז ווי ס'זעט אויס פון רש"י איז קען מען לערנען אפשר אויף צוויי וועגן, אז אוי לי מיצרי מיינט אז אפילו ווען א מענטש שוין א מענטש מאכט אפ חס ושלום אז. ער בוחר עולם הזה. אוי לי מיצרי איז אבער זייער א פיינפולע געים, און דער יצר הרע גייט דיך דערקוטשענען דיינע יארן, און אפילו ווען א מענטש גייט שוין נאך זיין יצר איז ער אויך אוי לי מיצרי, ס'איז בכלל נישט קיין בא'טעמ'טע עסק, אדער קען מען זאגן אז א מענטש טאקע ער פרובירט זיך צו היטן פון עבירות, עס איז אבער המייגעני בהרהורים, עס איז אלץ דא די הרהורים רעים וואס פייניגן א מענטש, נישט קיין לייכטע זאך זיך צו רעסטרעינען, זיך צו אויפפירן ווי מען דארף זיך אויפצופירן. זאגט די גמרא ווייטער אי נמי, נאך א פשט אין די צוויי וייצר'ס, כדרבי ירמי' בן אלעזר, דאמר רבי ירמי' בן אלעזר, דו פרצופין, ברא הקדוש ברוך הוא די אייבערשטער באשאפן, ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, די אייבערשטער באשאפן אדם און חווה לויט די שיטה ווי די סייעמיז טווינס זענען געווען צוויי מענטשן אין איין גוף, איין זייט איז געווען. קאנדזשוינט טווינס הייסט עס היינט, ס'איז געווען איין זייט איז געווען אדם הראשון און די אנדערע זייט איז געווען חווה, שנאמר אדם אחור וקדם צרתני, ס'איז געווען דא אן אחור, א אונטערשטער מענטש, און וקדם, און א פאדערשטער מענטש, צרתני, אזוי האט זיי דער אייבערשטער באשאפן, גייט די גמרא ווייטער דרש'ן די פסוקים אין פרשת בראשית לגבי בריאת אדם וחווה, ויבן ה' אלקים את הצלע. דער אייבערשטער האט אויפגעבויט דעם צלע, איז פרעגט די גמרא וואס איז די מעשה דא, רב ושמואל חד אמר פרצוף, יא דער באשעפער רעדט דארט פון באשאפן חווה, איז חד אמר פרצוף וחד אמר זנב, אז דער אייבערשטער האט באשאפן חווה פון א פרצוף, און איינער זאגט אז דער באשעפער האט באשאפן חווה פון א זנב. אין אנדערע ווערטער, אדם הראשון האט ער געהאט, אדער איז ער געווען ווי די קאנדזשוינט טווינס אז ער האט געהאט נאך א פרצוף פון די אנדערע זייט, אדער האט מען פשוט גענומען זיין וויידל, זיין זנב, קענסט מיר פליז געבן די טישוס? און פון דארט, שכוח, און פון דארט האט מען, האט מען, פון דעם זנב האט דער אייבישטער אויפגעבויט נאך א מענטש, און דאס איז געווען חווה. זאגט די גמרא בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב אחור וקדם צרתני, אלא למאן דאמר זנב מאי אחור וקדם צרתני, ס'איז דאך נישטא דא קיין קיין אחור, ס'איז דאך נישט דא דער זנב איז דאך נישט עפעס קיין נאך א מענטש, ס'איז דאך נישט נאך א נאך א צורה, צרתני איז א לשון פון צורה, זאגט די גמרא כדרבי אמי דאמר רבי אמי מ'גייט עס דרש'ן אנדערש אחור למעשה בראשית וקדם לפורעניות דער מענטש איז באשאפן געווארן דער לעצטער אין מעשה בראשית איז באשאפן געווארן פרייטאג וקדם און ער איז דער ערשטער מיט וועם דער אייבערשטער גייט זיך אפרעכענען ווייל ער האט שכל און ער דארף וויסן וויאזוי זיך אויפצופירן. איז פרעגט די גמרא בשלמא אחור למעשה בראשית דלא איברי עד מעלי שבתא, די מענטש איז נישט באשאפן געווארן ביז פאר שבת, אלא וקדם לפורענות פורענות דמאי, ווי טרעפט מען די פורענות וואס דער מענטש איז דער ערשטער צו ווערן באשטראפט, אילימא פורענות דנחש נאך די סקאנדאל מיטן נחש, מ'האט אלס אנגעדינט א ברייתא רבי אומר בגדולה מתחילים מן הגדול, ווען ס'קומט צו געבן גדלות הייב איך אן געבן חשיבות הייב איך אן מיט די חשוב ובקללה ווען ס'קומט צו געבן א עונש מתחילים מן הקטן, ווי זעט מען עס בגדולה מתחילים מן הגדול דכתיב. דבר משה אל אהרן, משה קומט איבערגעבן דעם דבר השם, געבט ער עס קודם פאר אהרן, נאכדעם אלעזר ואיתמר בניו הנותרים, זעט מען אז עס גייט בהדרגה. בקללה, ווי זעט מען אז ווען עס קומט צו א קללה הייב איך אן ביים קטן, בקללה מתחילים מן הקטן בתחילה נתקלל ווייל בתחילה נתקלל נחש, קודם זעט מען די פסוקים אז דער נחש איז געשאלטן געווארן לבסוף נתקללה חווה, און נאכדעם איז די קללה אנגעקומען צו חווה, ולבסוף נתקלל אדם, זעט מען עס גייט בהדרגה, מן הקל אל הכבד, קודם פארן קטן און נאכדעם פארן גדול, ממילא קען נישט דא זיין די מקור ווי מען זעט אז אז דער מענטש איז געווען קדם לפורענות, זאגט די גמרא נאר אלא פורענות דמבול, דכתיב שטייט אין פסוק וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם ועד בהמה, זעט מען אז דער אדם איז געווארן געשטראפט פאר די בהמה, און די שאלה איז פארוואס טאקע? האסט דאך דא געהאט יעצט א ברייתא וואס זאגט בקללה מתחילים מן הקטן, יא? די ברייתא שטעלט דאך אוועק א כלל אז ווען ס'קומט צו שטראפן הייב איך אן מיטן קטן, דא האב איך ביי די עונש פון די מבול, וויאזוי ארבעט דאס? פארוואס הייבסטו דארט אן מיטן אדם? און דאס איז כ'מיין די מהרש"א ענטפערט עס, אז די מהרש"א זאגט אז ביי די מבול איז די בהמה אליין ער האט נישט געוואלט זינדיגן, ער האט זיך אפגעלערנט פשוט פון מענטשן וואס און די מענטש האט פארדארבן די די די בהמות און חיות ממילא.

דאמר רבי שמעון בן פזי אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב זכר ונקבה בראם בשעת בריאת אדם איז געווען צוויי בריאות די אייבערשטער האט באשאפן זכר די אייבערשטער האט באשאפן נקבה אלא למאן דאמר זנב מאי זכר ונקבה בראם ס'איז געווען א שפעטערדיגע יצירה אז דער אייבערשטער האט גענומען דעם זנב און עס פארוואנדלט אין א נקבה, אבער ס'איז נישט געווען זכר און נקבה, די נקבה איז נישט געווען אויפן זעלבן דרגה פון זכר, ס'איז נישט געווען אויפן זעלבן זמן, כדאמר ענטפערט די גמרא, כדרבי אבהו דרבי אבהו רמי כתיב, ער האט געפרעגט א סתירה אין פסוקים, שטייט זכר ונקבה בראם וכתיב כי בצלם אלקים עשה את האדם, הא כיצד, האט דער אייבערשטער באשאפן קודם די מענטש אדער האט ער באשאפן זכר און נקבה צוזאמען, ענטפערט די גמרא, בתחילה עלה במחשבה לבראות בית, די אריגינעלע פלאן איז געווען כביכול, צו באשאפן צוויי מענטשן גלייך אויף גלייך ולבסוף לא נברא אלא אחד, מיט דעם שטימט די פסוק, זכר ונקבה בראם, דאס איז געווען די פלאן, און שפעטער איז געווען, פארשטייט זיך אז אונז האבן נישט קיין השגה, אפילו אין פשטות, אונז האבן מיר עפעס השגה ווי אזוי איז צוגעגאנגען די בריאה פון פון אדם, און וואס מיינט אז עלה במחשבה, אונז ווייסן נישט וואס עס מיינט, ס'דא א תשובת הרשב"א, אבער על כל פנים מוז מען עס לערנען כפשוטו. סוף לא נברא אלא אחד, יא, ממילא איז די פסוק פון.

פארמאכן יענע פלאץ, בשלמא למאן דאמר זנב, היינו דכתיב ויבן, יעצט פרעגט די גמרא א פארקערטע קשיא, שטייט ויבן, מ'האט געדארפט אויפבויען א גאנצע נייע יצירה, דאס פארשטיי איך זייער גוט, ווען מ'רעדט פון א זנב, גיין נעמען א זנב און מאכן דערפון א מענטש, דא פאדערט זיך א ויבן, אלא מאן דאמר פרצוף, מאי ויבן, מ'האט דאך דא געהאט א גאנצע מענטש, פשוט געדארפט מאכן אפערעישן, מ'האט געדארפט צוטיילן. ענטפערט די גמרא לכדרבי שמעון בן מנסיא, דרש ר' שמעון בן מנסיא מאי דכתיב, א פחד פון א גמרא, ויבן השם את הצלע, וואס איז די צלע וואס דער אייבערשטער בויט מלמד, עס קומט אונז צו לערנען שקילעה הקדוש ברוך הוא לחווה, דער אייבערשטער האט גענומען חווה'ס האר, ער האט עס שיין געפלאכטן, ער האט איר געוואלט מייפה זיין, והביאה לאדם הראשון, און האט איר געברענגט פאר אדם הראשון, אז זי זאל מוצא זיין חן בעיניו, און דאס האט דער אייבערשטער נוטע געווען אין די בריאה. ס'איז דא א גמרא אין בכורות, די גמרא זאגט אז חן אשה על בעלה, יעדע מאן זעט די שיינקייט פון זיין פרוי, און רש"י זאגט אפילו מכוערת, אפילו זי איז נישט די שענסטע, איז די אייבערשטער האט נוטע געווען אזא סארט נאטור בשעת בריאת שמים וארץ, בשעת בריאת אדם, אז יעדע מענטש זאל טרעפן די חן פון זיין פרוי, אזוי אז די זיווג זאל האבן א קיום. זאגט די גמרא ווייטער שכן בכרכי הים קורין לקליעתא בנייתא שכן בכרכי הים קורין לקליעתא בנייתא איז זאגט ער בכרכי הים די ווייטע אינזלען פון ים רופט מען לקליעתא פאר געפלאכטען האר רופט מען בנייתא מען גייט בויען א בנין ס'טאקע דא אין הלכות שבת איז דא א שאלה צו מען מעג פלעכטן האר געדענקסט? האסט אמאל געלערנט? איז פארוואס? ווייל ס'איז א שאלה פון בונה. האמער דא איין פשט, דבר אחר ויבן, אמר רב חסדא ואמרי לה במתניתא תנא, האסט אמאל געלערנט א ברייתא מלמד שבנאה הקדוש ברוך הוא לחווה כבנין אוצר, די וועג וויאזוי די איברים פון א פרוי איז אויסגעשטעלט איז כבנין אוצר, כדי ס'זאל קענען טראגן א וולד. די וועיסט פון א פרוי איז ברייטער פון א מאן. מה אוצר זה קצר מלמעלה ורחב מלמטה, כדי לקבל את הפירות, א אוצר מאכט מען אלץ אז פון אויבן זאל ווערן שמאלער און שמאלער ווייל די פירות זיצט זיך איינס אויפן צווייטן, מ'וויל דאך נישט אז די טאמעיטאס פון אונטן זאלן ווערן אינגאנצן צוקוועטשט און טראגן א לאסט מער ווי זיי קענען, מאכט מען עס אזוי איז אף אשה קצרה מלמעלה, פון אויבן איז זי דארער, ורחבה מלמטן, פון אונטן איז זי ברייטער אז זאל קענען טראגן, כדי לקבל את הוולד זאל קענען טראגן א קינד. שטייט אין פסוק ווייטער ויביאה אל האדם די אייבשטער האט געברענגט כביכול אדם חווה צו אדם אמר רבי ירמי' בן אלעזר מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם הראשון די אייבשטער איז געווארן אן אונטערפירער בכבודו ועצמו דער אייבשטער איז מחותן עפעס א אינטערעסאנטע לשון פון רשי לאמיך עס טרעפן משתדל בחופתו בזיוויגו דער באשעפער האט באצאלט הוצאות החתונה. דער באשעפער האט האט אים אונטערגעפירט, דער באשעפער האט אלעס געטון אז אדם הראשון זאל טרעפן זיין זיווג, מכאן לימדה תורה דרך ארץ, שיחזיר גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע לו, ס'נישט קיין עוולה, ס'נישט קיין פחיתות הכבוד ווען דער גרויסער פארעט זיך מיטן קליינעם אים צו באזארגן אז ער זאל חתונה האבן, למאן דאמר פרצוף, פרעגט די גמרא א אינטערעסאנטע שאלה, אונז האבן דא צוויי מענטשן וואס זענען איין גוף, למאן דאמר פרצוף, הי מינייהו סגי ברישא, ווער איז געגאנגען פאראויס? יא איינער האט זיך געדארפט נעמען די ליעד. זאגט די גמרא אמר ר' נחמן בר יצחק מסתברא דגברא סגי ברישא אז די מאן ער איז געגאנגען פארנט די תנא האט געלערנט לא יהלך אדם אחורי אישה דאס איז איין הלכה און אחורי אישה מיינט אלץ בדרך מיינט אלץ א אשת איש די תורה איז מוראדיג מקפיד צריך אדם להתרחק מן הנשים מאוד מאוד שטייט אין שולחן ערוך אָנצוהאַלטן קדושת ישראל, קדושות פון אידישע בתים, איז דאָ אַ, דאַרף זיין אַ מורא'דיגע זהירות צו שטיין ווייט פון אַ אשת איש, ואפילו אשתו, איז דאס איז אַן אַנדערע הלכה, ואפילו אשתו איז ווייל אַ מענטש זאָל נישט גיין נאָך זיין פרוי, אַ מענטש זאָל זיך נישט מזלזל זיין, ס'אויך נישט די כבוד פון די פרוי, אַזוי וועלן מיר אונז לערנען, ווייל אַ פרוי וויל די מאַן זאָל נעמען די ליד, און זי וויל נישט, ס'איז בכלל נישט פאַר איר טובה אויב די מאַן שלעפּט זיך נאָך, נזדמנה לו על הגשר. יעצט גייט מען צוריק צו אן אשת איש, אז מען באגעגנט א נזדמן לו על הגשר, באגעגנסטו דעם אשת איש און דו וואקסט אונטער איר, איז יסלקנה לצדדים, רוק דיך אין א זייט, אז זאלסט נישט ממש נאכפאלגן דעם אשת איש, וועסט צוקומען צו מסתכל זיין בתנועותיה ואיבריה, ווען א מענטש גייט דא איז עס איז עס א בולט'דיגע זאך, ס'דערקענט זיך די וואק פון א מענטש איז א זאך וואס איז בולט, און א מענטש דארף זיך פון דעם דערווייטערן. זאגט אונז די גמרא ווייטער וכל העובר אחורי אישה ווייטער רעדט מען פון אן אשת איש איז בנהר און ער גייט נאך דעם פרוי בנהר וואס דארט הייבט זי זיך אויף די קליידער כדי זי זאל נישט נאס ווערן און ס'ווערט אויפגעדעקט געוויסע מקומות מכוסים איז אין לו חלק לעולם הבא דאס איז ממש די ארגסטע דערום איז אריינגעקוקט אין די ערשטע תוספות. פירוש, אם רגיל בכך. סאו תוס' זאגט נישט האט זיך געמאכט אמאל באקראי אדער אפילו א מענטש איז דורכגעפאלן האט זיך געמאכט א שלעכטן מינוט ווערט ער נאכנישט קיין אין לו חלק לעולם הבא. א מענטש וואס זאגט לא אכפת לי עס אינטערעסירט מיך נישט און ער האלט אז ער איז שטערקער ווי חזל האבן געהאלטן אז ס'איז די שטארקייט פון א מענטש אזא מענטש איז אין לו חלק לעולם הבא. און תוס' איז זיך זייער שיין מסביר לפי שיבא לידי ניאוף וסופו יורד לגיהנום ניאוף איז א זאך וואס ברענגט גיהנום סיי אויף יענע וועלט און סיי אויף די וועלט, די ס'איז פאטשקעט אויף, ס'ברענגט צופיל פראבלעמען, און חזל זענען מורא'דיג מקפיד דערויף, תנו רבנן די רבנן געלערנט. המרצה מעות לאשה מידו לידה, וואס בעצם איז דאס נישט קיין איסור אזוי ווייט, נאר ער טוט עס כדי להסתכל בה, צו באטראכטן איר שיינקייט, ווען מ'רעדט קוקן א פרוי רעדט מען אלץ פון הסתכלות, הסתכלות מיינט פון באטראכטן יענעם, אבדזשעקטיפייען יענעם וואלט מען עס היינט גערופן, פון שטיין און אריין קוקן יענעם אין די נאז אריין און זיין א נהנה פון יענעמ'ס שיינקייט, און דאס איז נישט קיין זאך וואס יא, אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבינו לא ינקה מדינה של גיהנם שנאמר יד ליד לא ינקה רע לא ינקה מדינה של גיהנם, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב נחמן מנוח, מנוח געווען די טאטע פון שמשון הגיבור עם הארץ היה זיכער געווען אן עם הארץ דכתיב וילך מנוח אחרי אשתו נאכגעגאנגען זיין ווייב אן עם הארץ נאר אן עם הארץ טוט דאס וואס אונז האבן יעצט געענדיגט לערנען אז א מענטש זאל נישט גמרא גייט באלד ברענגען פסוקים פון חומש ווי מען זעט אז א מענטש זאל נישט נאכגיין א פרוי זאגט די גמרא מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה גבי אלקנה דכתיב וילך אלקנה אחרי אשתו. ס'איז דא דא איינע פון די אינטערעסאנטסטע תוספות'ן אין ש"ס, די קליינע תוספות, די צווייטע תוספות, איז אלא מעתה גבי אלקנה דכתיב וילך אלקנה אחרי אשתו, זאגט תוספות שיבוש הוא, שאין פסוק זה בכל המקרא, גמרא ברענגט א פסוק, און ס'נישט דא אזא פסוק, ס'איז דא וואס ברענגען א פסוק אין אנדערע פלעצער, איך מיין אין דברי סופרים, שטייט נישט ממש וילך אלקנה אחרי אשתו, אבער ס'שטייט עפעס אזא מין קאנסעפט, על כל פנים, ס'דא וואס געבן זיך א עצה מיט תוס' פראבלעם. וגבי אלישע, דכתיב ויקם וילך אחריה, דאס איז די עיקר קשיא פון די גמרא, אלישע די גרויסע נביא, די גרויסע צדיק, איז ויקם וילך אחריה. און וואס וועסטו דעמאלטס טון מיט די פסוקים? איז הכי נמי אחריה ממש, אלא אחרי דבריה ואחרי עצתה. וועסט דאך אוודאי דארפן איינזעצן. די אלע מעשות דא פון אלקנה און פון אלישע אז ס'מיינט נישט ער איז געגאנגען ליטערלי נאך איר אונטער איר, נאר ס'מיינט אז וילך אחריה האט אנגענומען אירע ווערטער, האט אנגענומען איר עצה, האט אנגענומען איר קלוגע רייד, הכא נמי דא לגבי מנוח, אחרי דבריה ואחרי עצתה, אבער ווי די גמרא שטייט יעצט מוז נישט זיין אז מנוח איז געווען דער גרויסער עם הארץ, ווייל ס'קען זיין אז ס'מיינט נישט כפשוטו אז ער איז נאכגעגאנגען זיין פרוי, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אשי למאי דקאמר רב נחמן מנוח עם הארץ היה איז פשט איז אפילו בי רב נמי לא קרא לויט די ערשטע מאן דאמר לויט רב נחמן וואס האט געלערנט ער איז ממש געווען אן עם הארץ אין אנדערע ווערטער אז ער איז ממש נאכגעגאנגען זיין פרוי פשט איז נישט געקענט קיין חומש שנאמר שטייט אין פסוק ותקם רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמל על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ולא לפני האיש סאו קודם זעהט מען די גמרא וואס מיינט לערנען חומש חומש לערנט מען אויף א וועג פון מעשה אבות סימן לבנים מען דארף פשוט ארויס נעמען פון די מעשות וויאזוי די אבות הקדושים האבן זיך געפירט און מען דארף דאס נאכטוהן זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן א באקאנטע גמרא אחורי ארי א מענטש זאל ענדערש גיין נאך א לייב ולא אחורי אשה סאו איך ווייס נישט צו ס'מיינט ממש בפועל ממש א מענטש זאל זיך אריינלאזן אין א סכנה. נאר די גמרא מיינט דא צו זאגן די געדאנק שבו, עס איז אזוי ווי אחורי ארי, פארשטייסט אז דו ווילסט נישט גיין נאך אים ווייל ווייל ס'איז געפארפול, זאלסטו וויסן אז אחורי אשה איז נאך אזוי געפארפול ווי דעם, און מיין נישט אז ס'איז ווייניגער געפארפול אחורי אשה ולא אחורי עכו"ם, גיי נישט נאך קיין גוים ווייל זיי קענען דיך אריינשלעפן, זיי קענען דיך צושלעפן צו א עבירה. לאמיך זעהן א רגע וואס רש"י זאגט, טרעף איך עס נישט יעצט, גיימיר ווייטער. איז אחורי עכו"ם ולא אחורי בית הכנסת סאו האבן שוין געהאט אויבן בשעה שהציבור מתפללין אז ווען א ציבור דאווענט דו גייסט נישט אריין אין בית מדרש דאס איז פריקת עול דאס ווייזט אז דו ביסט נישט מודה באלקי ישראל פאר וועם די אידן דאווענען ולא אמרן האבן שוין געהאט אויבן אלא דלא דרי מידי שלעפט נישט קיין פעקל ואי דרי מידי אויב שלעפט ער א פעקל לית לן בה ווייל ס'דא דא א דיסקלעימער ס'דא דא א עקסקיוז פארוואס איך גיי נישט אריין ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא ס'נישט דא קיין אנדערע טיר ואי איכא פתחא אחרינא איז דא א אנדערע טיר איז לית לן בה האב איך נישט מורא, ס'ארט מיך נישט אז ער גייט נישט אריין, ווייל דער מענטש ווייסט זיך נישט, ער טראכט, ער איז נישט אריין אין די טיר, אפשר איז ער אריין אין א אנדערע טיר, ס'איז נישט בולט אז ער איז א פורק עול, ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא, אז ער איז נישט געקומען צו פארן מיט אן אייזל, אלא אויב רכיב חמרא לית לן בה, ווייל די סיבה פארוואס ער גייט נישט אריין ווייל ער האט נישט געטראפן קיין פארקינג, ולא אמרן אלא דלא מנח תפילין, אבל מנח תפילין לית לן בה, זעסט דאך קלאר אז ער מיינט נישט קיין שלעכטס, ער איז מודה באלקי ישראל, ער איז מקבל עול מלכות שמים, ער האט נאר א סיבה פארוואס ער גייט נישט אריין אין בית מדרש. אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב. די יצר הרע איז דומה לזבוב, שטייט אין אלע ספרים אז דער יצר הרע איז א זאך וואס ער איז אייביג דא, קענסט אים אריינשיקן ארויסשיקן, ס'איז נישטא קיין וועג, ס'פאדערט זיך א מורא'דיגע אווערנעס און אויפמערקזאמקייט אז א מענטש זאלסט אים כסדר באמערקן ווייל האסט געמיינט אז ער איז ארויסגעלאפן פון דעם טיר ער קומט אריין פון פענסטער. ויושב בין שני מפתחי הלב, ער זיצט ביים הארץ, דאס איז די, אזוי ווי האבמיר אויבן געלערנט די נטיות וואס איז דא אין א מענטש, שנאמר זבובי מות, יבאיש, יביע שמן רוקח, רש"י טייטשט יביע מיינט אבעבועות, עס מיינט באבלס, אז קענסט האבן שמן רוקח, דאס איז גוטע אויל, אבער ווען ס'ווערט פארשימלט, הייבט עס אן באבלען, ס'הייבט אן קאכן, ס'הייבט אן רותח זיין. איז און דאס איז די יצר הרע שמואל אמר כמין חיטה עס איז זייער קליין ער איז אוממערקבאר די די יצר הרע קומט אסאך מאל אין דיסגייז דו קענסט אים נישט אידענטיפייען ער זעט עפעס אויס ווי עפעס א אומשולדיגע חיטה אזוי האבן מיר אונז לערנען און ס'נישט פשט איך געהאט א ראש ישיבה ער פלעגט זאגן אז ווען דער אייבערשטער שיקט א נסיון קומט עס נישט אין א באקס וואס שטייט דערויף נסיון הענדל וויט קעיר ס'איז א זאך וואס ס'איז פארשטעלט און מ'כאפט זיך נישט, דאס מיינט חיטה איז עפעס א קליינטשיגע זאך, ס'איז אלץ א קלייניקייט און א מענטש דארף פשוט אויפפאסן, שנאמר שטייט פסוק לפתח חטאת רובץ און חטאת איז א לשון פון חיטה. תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט שתי כליות יש בו באדם, די מהרש"א זאגט אז די איינציגע זאך וואס א מענטש האט צוויי איז די כליות, דאס די נירן, האבן חזל פארשטאנען אז ס'האט די. די השתמשות אז אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה היינט האבן כמה גדולי ישראל געזאגט אז די סיבה וואס די אייבערשטער האט באשאפן צוויי נירן איז איינס זאל מען קענען אוועק געבן מסתבר מי יא מי יאמר זכיתי לבי אפשר איין טאג ומסתברא דטובה לימינו אז די ניר וואס איז יועצת וואס געבט עצות אויף גוטס איז רעכטס ורעה לשמאל לשמאלו דכסיב שטייט א פסוק לב חכם לימינו לב כסיל לשמאלו ביז דא איז דער היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.